בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף מ ט, מ'הייבן אן דף מ ט עמוד ב' ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר האבן שוין געזען אז א נזיר ווערט טמא פון א מת, דארף ער מאכן א תגלחת הטומאה, ער דארף זיך מטהר זיין, ער דארף זיך אפגאלן, ער דארף ברענגען קרבנות, און ער דארף איבערציילן זיין נזירות. יעצט, ווי מ'עט זען יעצט אין די משנה, און אויך אין די קומענדיגע משנה, דף נ ד, אז דאס איז נאר געוויסע חלקים פון א מת, וואס דאס איז גענוג חשוב, איז דארט איז געזאגט געווארן די דינים פון תגלחת טומאה. אבער ווי מ'עט זעהן די קומענדיגע משנה'ט אויסרעכענען איז דא אנדערע סארט טומאות און אנדערע סארט חלקים וואס דארט איז נישט געזאגט געווארן דער דין, און דארט דארף נישט דער נזיר איבערציילן די גאנצע נזירות, ער דארף זיך נישט אויסשערן, און ער דארף נישט ברענגען די קרבנות. איז קודם הייבט אן אונזער משנה מיט די טומאות וואס איז יא מחייב א נזיר איבערצוציילן די גאנצע נזירות און מאכן א תגלחת הטומאה און ברענגען די קרבנות. זאגט די משנה, על אלו טומאות הנזיר מגלח, דאס זענען די טומאות וואס איז מחייב א נזיר זיך אפצושערן און צו ברענגען די קרבנות און איבערצוציילן זיין נזירות, איז די משנה הייבט דא אן מיט א רשימה פון חלקים פון א מת וואס זענען מטמא אזוי ווי די מת אליין, במגע במשא ובאוהל, און טאקע פאר דעם טאמער א נזיר רירט צו איינע פון די חלקים ווערט ער טמא, ער דארף זיך מטהר זיין, דארף ברענגען די קרבנות און איבערציילן די נזירות, הייבט אן די משנה על המת, א מת אליין, מ'עט זען די גמרא וועט זיך שטעלן וואס דארף די משנה זאגן על המת א דבר פשוט, עמיר זען די גמרא, ווייטער זאגט די משנה, ועל כזית מן המת, א כזית בשר מן המת איז אויך מטמא במגע במשא באוהל, און ס'איז מחייב א נזיר בגילוח. ווייטער זאגט די משנה, ועל כזית נצל, נצל דאס איז די פלייש פון די מת נאכדעם וואס ס'ווערט פארשימלט, פארפוילט, איז אויך א כזית איז מטמא במגע במשא באוהל, איז א נזיר רירט עס צו, דארף ער זיך מגלח זיין און ברענגען די קרבנות. ווייטער זאגט די משנה, ועל מלא תרווד רקב, תרווד דאס איז א געוויסע סארט לעפל, ס'איז א געוויסע מידה וואס מ'האט אמאל געוויסט, רקב, דאס איז נאך די נצל, נאך די פלייש ווערט פארשימלט ווערט עס ממש שטויב, ממש ערד, איז דאס איז די רקב, דארט איז די שיעור מלא תרווד, א מלא תרווד רקב איז אויך מטמא במגע במשא באוהל, על אף וואס אין חולין איז מבואר אז במגע איז עס נישט מטמא ווייל ס'איז נישט שייך צוצורירן א גאנצע כזית רקב, רקב איז דאך שטויב, מען קען צורירן דער שטיקל שטויב, יענער שטיקל שטויב, אבער מען קען נישט צורירן די גאנצע כזית אויפאמאל, אבער די געדאנק איז די זעלבע, עס איז בעצם מטמא במגע במשא באוהל, איז א נזיר רירט עס צו, דארף ער זיך אויסשערן ברענגען די קרבנות. ווייטער זאגט די משנה, על השדרה ועל הגלגולת, א שדרה אדער א גלגולת פון א מת, מ'עט זעהן די גמרא צו עס מיינט די שדרה מיט די גלגולת, אדער די שדרה אליין און די גלגולת אליין, אבער על כל פנים, א שדרה און א גלגולת אפילו עס איז נישט דא אויף דעם בכלל קיין פלייש, ס'איז נישט דא אויף דעם א כזית בשר, ווייל טאמער ס'איז דא אויף דעם א כזית בשר מ'האט דאך שוין געזען א כזית בשר איז מטמא, אבער אפילו ס'איז נישט דא אויף דעם א כזית בשר איז די שדרה און די גולגולת אויך מטמא במגע במשא באוהל, איז א נזיר רירט עס צו איז ער חייב בתגלחת ובקרבנות. ווייטער זאגט די משנה, ועל אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי, פשט, טאמער ס'איז דא א גאנצע אבר פון א מת אדער אפילו פון א חי, וואס מיינט א גאנצע אבר? א גאנצע אבר מיינט אז ס'איז דא אויף דעם בשר עצמות וגידין, טאמער ס'פעלט אדער בשר אדער עצמות אדער גידין, הייסט עס נישט קיין אבר אבער טאמער איז דא די אלע דריי עלעמענטן האט עס א דין פון א אבר און ווייטער ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס ס'איז נישט דא דא א כזית בשר אבער ערגעץ איז דא א כזית בשר איז פשוט אז ס'מטמא במגע במשא באוהל ס'רעדט זיך ס'נישט דא קיין כזית בשר אבער ס'איז דא אביסל פלייש וואס ווי תוס' שמועסט אויס אז טאמער דער מענטש וואלט געלעבט וואלט זיך די פלייש אויסגעהיילט ווייניגער ווי א כזית אבער עטוואס פלייש איז דא אויף דעם ס'האט א דין פון א גאנצע אבר איז אויך די דין פון דעם אז ס'איז מטמא במגע במשא באוהל איז א נזיר רירט עס צו איז ער חייב בתגלחת ובקרבנות ווייטער זאגט די משנה ועל חצי קב עצמות, א האלבע קב פון א ביינער פון א מת, תוס' זאגט אז עס איז נישט סתם פון איין ביין אדער פון אפאר ביינער עס מוז זיין פון רוב מנין רוב בנין, אבער עכ"פ א האלבע קב עצמות מן המת איז מטמא במגע במשא באוהל, איז א נזיר רירט עס צו איז ער מחויב בתגלחת בקרבנות, יעצט דרך אגב, תוס' רעדט אויך אויס אז אין אהלות איז מבואר אז מען דארף נישט א האלבע קב עצמות כדי זאל מטמא זיין במגע במשא באוהל אפילו א פערטל קב איז אויך מטמא במגע במשא באוהל, איי פארוואס שטייט דא חצי קב א געדאפלטע שיעור? מוז מען טאקע זאגן אז דאס א הלכה למשה מסיני ביי נזיר אז ווייניגער ווי א האלבע קב איז נישט מחייב דעם נזיר בתגלחת בקרבנות נאר א האלבע קב אפילו ווייניגער איז מטמא במגע במשא באוהל אבער ס'איז נישט מחייב בתגלחת בקרבנות נאר פון א האלבע קב און מער איז מחייב א נזיר בתגלחת ובקרבנות. ווייטער זאגט די משנה, ועל חצי לוג דם, א האלבע לוג דם, אויך דא בעצם א פערטל לוג איז שוין מטמא במגע במשא ואוהל, דאס וואס שטייט דא חצי לוג איז א ספעציעלע הלכה למשה מסיני ביי נזיר, אז ווייניגער פון דעם איז אים נישט מחייב בתגלחת, נאר אז ס'איז דא א גאנצע חצי לוג זאגט מען אז ער איז מחויב בתגלחת ובקרבנות. זאגט טאקע די משנה אז די גאנצע רשימה וואס מ'האט אויסגערעכנט על מגען ועל משאן ועל אהילן זענען מטמא במגע במשא ובאוהל, און טאמער א נזיר איז סיי רירט עס צו, אדער סיי טראגט עס, אדער סיי איז מאהיל אויף דעם, אדער זיי זענען מאהיל אויפן נזיר, אדער ס'איז אין איין אוהל מיט א נזיר, ווערט דער נזיר טמא, און ער איז מחויב בתגלחת ובקרבנות. ווייטער זאגט די משנה, ועל עצם כשעורה, דער דין פון א ביין וואס איז נאר גרויס ווי א שעורה, איז אז ס'איז מטמא על מגעו ועל משאו, ס'איז נאר מטמא במגע ובמשא אבער נישט באוהל, איז טאקע א נזיר וואס רירט צו א עצם כשעורה אדער טראגט א עצם כשעורה איז אויך מחויב בתגלחת ובקרבנות זאגט טאקע די משנה על אלו אויף די גאנצע רשימה, הנזיר מגלח, ומזה בשלישי ובשביעי, וסוסר את הקודמין, פשט ער דארף זיך אויסשערן, און ער דארף זיך מטהר זיין, און ס'צושטערט זיין גאנצע נזירות, ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר, און נאר נאכדעם וואס ער איז ריין קען ער איבערציילן זיין נזירות, ומביא את קרבנותיו, און ער ברענגט זיין קרבנות, תוס' איז נישט גורס די ווערטער מביא את קרבנותיו, ווייל טאמער מען איז גורס מביא את קרבנותיו איז משמע אז דער נזיר קען נאר אנהייבן ציילן די נייע נזירות נאכדעם וואס ער ברענגט זיין קרבנות, און תוס' זאגט מ'וועט זען די גמרא אז ס'איז א מחלוקת, און ממילא תוס' איז נישט גורס די ווערטער. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, האמיר געלערנט אין א ברייתא, אחר פטירתו של ר' מאיר, נאכדעם וואס ר' מאיר איז אוועק פון די וועלט, אמר להם ר' יהודה לתלמידיו, האט ר' יהודה געזאגט פאר זיינע תלמידים, אל יכנסו תלמידי ר' מאיר לכאן, לאזטס נישט אריין די תלמידים פון ר' מאיר ביי מיר אין בית מדרש, מפני שקנטרנין הן, זיי האבן ליב אונטערצוצינדן אנדערע, ולא ללמוד תורה הן באין, זיי קומען נישט דא לערנען, אלא לקפחני בהלכות, זיי ווילן מיר מצער זיין מיט הלכות, לקפחני בהלכות הן באין, און ממילא לאזטס זיי נישט אריין דא. שוין, דחק סומכוס ונכנס, סומכוס איז געווען א תלמיד פון ר' מאיר, ער האט זיך אריינגעשטופט אין בית מדרש פון רבי יהודה. אמר להם, האט סומכוס געזאגט דארט פאר די תלמידים פון רבי יהודה, כך שנה לי ר' מאיר, ר' מאיר האט אונז פארגעלערנט די משנה, אונזער משנה וואס אונז האבן יעצט געלערנט, על אלו טומאות הנזיר מגלח, על המת ועל כזית מן המת, די גאנצע משנה. שוין. רבי יהודה הערט ווי סומכוס זאגט נאך אונזער משנה בשם רבי מאיר כעס רבי יהודה ואמר להם האט רבי יהודה זיך אויפגערעגט אויף זיין תלמידים און האט זיי געזאגט לא כך אמרתי לכם האב איך ענק דען נישט געזאגט אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנטרנין הן לאזטס נישט אריין דא די תלמידים פון רבי מאיר ווייל זיי רעגן נאר אויף על כזית מן המת מגלח על המת לא כל שכן פשט רבי יהודה האט זיך גערעגט אויף דער נוסח פון אונזער משנה, וואס איז פשט אז די משנה זאגט על המת ועל כזית מן המת, מה דאך כזית מן המת איז מטמא במגע משא באוהל און ס'איז מחייב די נזיר בתגלחת ובקרבנות, כל שכן א מת אליין, וואס דארף מען די ווערטער על המת פשט די ווערטער על המת איז איבעריג, רבי יהודה איז נישט געפאלן דער נוסח פון אונזער משנה. שוין, אמר רבי יוסי, רבי יוסי איז אויך דארט געווען ביי די מעשה, האט רבי יוסי געזאגט יאמרו, מענטשן וועלן זאגן מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתק. מענטשן וועלן זאגן אז ר' מאיר איז אוועק, ר' יהודה האט זיך אויפגערעגט און איך בין שטיל געבליבן, תורה מה תהא עליה וואס וועט זיין מיט די תורה? פשט, ר' יוסי האט זיך מתלבט געווען צו ער זאל פארענטפערן די משנה צו נישט, ווייל ער האט זיך געזארגט אויף די כבוד פון ר' יהודה, אבער מפני כבוד התורה האט ער מחליט געווען ער גייט פארענטפערן אונזער משנה. אמר ר' יוסי, ענטפערט ר' יוסי, לא נצרכה אלא למת שאין עליו כזית בשר, פשט, דאס וואס שטייט אין די משנה על המת, מיינט א מת וואס האט נישט אויף זיך א כזית בשר, און דערפאר האט די משנה געדארפט אויסרעכענען באזונדער אז על המת א גאנצע מת אן א כזית בשר איז מטמא, חוץ פון דעם איז א כזית בשר מן המת אויך מטמא. פרעגט איבער די גמרא, ועדיין יאמר על אבר ממנו מגלח, על כולו לא כל שכן, פשט ווייטער וואס איז די חידוש אז א גאנצע מת וואס האט נישט אויף זיך פלייש איז מטמא? מה דאך אן אבר וואס האט נישט אויף זיך א כזית בשר איז מטמא, כל שכן א גאנצע מת וואס האט נישט אויף זיך א כזית בשר איז אוודאי מטמא איז ווייטער די ווערטער על המת איבעריג, אלא נאר די גמרא מסביר וואס רבי יוסי האט געמיינט צו זאגן, כדאמר רבי יוחנן, אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ, פשט רבי יוחנן רעדט אויף א משנה אין אהלות וואס דארט שטייט אויכעט, אלו מטמאין באוהל, המת וכזית מן המת און דארט פרעגט מען אויכעט, וואס דארף מען האבן די המת, מאדאך כזית מן המת איז מטמא, כל שכן המת אליין, איז אויף דעם ענפערט דארט ר' יוחנן, לא נצרכה אלא לנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין, פשט מת מיינט נישט א טויטע, אוודאי איז א טויטע מטמא, פונקט ווי א כזית מן המת איז מטמא און פונקט ווי א אבר איז מטמא, נאר דא רעדט מען פון א נפל וואס לא נתקשרו איבריו בגידין פשט א פרוי האט מפיל געווען א עובר וואס איז נאך נישט גרייט וואס די ביינער זענען נאך נישט מחובר איינער צום צווייטן, נישט דא דא נאך קיין גידין, און ממילא קומט אויס דער נפל האט אין זיך נישט קיין כזית בשר, א אבר מן המת הייסט עס אויך נישט ווייל א אבר האבן מיר געשמועסט דארף זיין בשר עצמות וגידין דא פעלט די גידין איז דאס אויך נישט דא איז וואלט געווען א צד צו זאגן אז ס'איז נישט מטמא באוהל איז אויף דעם זאגט רבי יוחנן דאס זאגט די משנה על המת אז ס'איז נישט אזוי אז היות וואס ס'איז א גאנצע מת איז אפילו ס'איז נישט דא דא א כזית בשר און אפילו ס'איז נישט דא דא קיין גידין איז עס מטמא הכי נמי און ממילא זאגט רבי יוסי דא אויך ביי אונזער משנה די ווערטער על המת רעדט זיך בנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין אז ס'איז נישט דא קיין גידין, פשט, ס'איז נישט קיין אבר, ס'איז נישט קיין כזית מן המת, פון דעסטוועגן איז עס מטמא באוהל, ווייל ס'איז א גאנצע גוף ס'איז א גאנצע מת. רבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע תירוץ, וואס איז פשט אין די על המת פון אונזער משנה, זאגט רבא לא נצרכה אלא לרוב בנינו ולרוב מנינו שאין בהן רובע עצמות, פשט די על המת פון אונזער משנה קומט מרבה זיין רוב בנין און רוב מנין פון א מת וואס ס'איז נישט דא דארט קיין רובע הקב, פשט אזוי, אונז האמיר געשמועסט אין די משנה אז א רובע הקב עצמות מן המת איז מטמא במגע במשא באוהל, יעצט וואס וועט זיין די דין א מת א קליינטשיגער לאמיר זאגן א קליין קינד איז געשטארבן וואס אלע ביינער צוזאמען איז נישט דא דא א רובע הקב אדער לאמיר זאגן אונז האמיר רוב מנין אדער רוב בנין פון די ביינער רוב בנין האמיר שוין געזען דאס מיינט די צוויי אויבערשטע ביינער פון די פיס העכער די קני מיט איין ביין פון אונטער די קני אדער צוויי ביינער פון אונטער די קני און איין ביין פון העכער די קני דאס איז רוב בנין רוב מנין מיינט הונדערט פֿינף און צוואַנציק ביינער, איז לאמיר זאגן רוב מנין רוב בנין פון דעם טויטן קינד, איז צוזאמען איז דאס נישט קיין רובע הקב, וואלט ווען געווען א צד צו זאגן אז היות עס איז נישט דא דא רובע קב עצמות א רובע הקב עצמות, איז עס נישט מטמא באוהל, דאס זאגט אונז די משנה על המת אז עס איז נישט אזוי, אז היות עס איז דא דא רוב מנין רוב בנין, איז אפילו עס איז נישט דא דא א רובע הקב, פון דעסוועגן איז עס מטמא באוהל, און א נזיר וואס רירט עס צו איז מחיוב בתגלחת ובקרבנות.